כשאדם נכנס בעבודת השם, ווען א מענטש וויל דינען דעם אייבערשטן, א מענטש מאכט אפ ביי זיך איך גיי ווערן אן ערליכע איד, אזי הדרך שמראין לו התרחקות, ווייזט מען אים התרחקות. מען ווייזט ונדמה לו, עס דאכט זיך אים שמרחיקים אותו מלמעלה, מען שטופט אים אוועק, ואין מניחין אותו כלל להיכנס בעבודת השם, דאס איז א זאך וואס יעדער איינער דארף חזר'ן, דאס דארף מען אויסלערנען פאר יעדעם, א מענטש טוט תשובה, א מענטש איז מחליט איך קום צוריק צום אייבערשטן, איך לאז אפ מיין אלטע וועג, זאלסטו וויסן, פלוצלינג גייסט דיך פילן ווי מען שטופט דיך אוועק, דו גייסט שפירן, עכט איז עס א דמיון, דו גייסט שפירן מען דארף דיך נישט, דו גייסט פילן פלוצלינג פרישע נסיונות, הייבסט זיך אן צו מוטשענען. זאגט דער רבי באמת איז אלעס נאר כולו התקרבות, עס איז נאר צו ברענגען דעם מענטש נאך נענטער און נאך נענטער, מען דארף האבן התחזקות גדול מאוד מאוד לבלי ליפול בדעתו חס ושלום, מען דארף אסאך התחזקות אז מען זאל נישט אוועקפאלן אראפפאלן, א מענטש איז געלעגן אין די הענט פונעם יצר הרע און ער האט געטון עבירות, פלוצלינג האט ער אפגעמאכט איך לאז אלעס אפ איך קום צום אייבערשטן. וואס מיינסטו דער יצר הרע וועט דיך אפלאזן? ביסט דאך געווען ביי אים. הייבט ער אן נאכלויפן דעם מענטש און הייבט אים אן זוכן און וויל אים צוריקשלעפן. און ער ברענגט שווערע נסיונות, ביטערע נסיונות. די גאנצע חכמה זיינע איז ער דערמאנט דעם מענטש. איך זעה ווי גארנישט, איך זעה ווי גארנישט.

דער זעלבער באשעפער וואס זאגט ס'איז דא אזאך ווי עבירות, דער זעלבער באשעפער זאגט ס'איז דא אזאך ווי תשובה. דער רבי זאגט אויב דו גלייבסט אם אתה מאמין שיכולין לקלקל, תאמין שיכולין לתקן. אויב דו גלייבסט דו קענסט טון שלעכט, גלייב אז דו קענסט פאררעכטן. דו קענסט נישט גלייבן האלב. איך גלייב נאר האלב, איך מיין איך בין גוט, איך מיין איך בין אזוי ווייט, איך בין די ערגסטע מענטש אין די וועלט, די ערגסטע מענטש אין די וועלט קען אין איין מינוט ווערן די בעסטע מענטש אין די וועלט, גיי און זאג הייליגער באשעפער זיי מיר מוחל וואס כ'האב געטון, איך זאג דיך צו איך גיי עס מער נישט טון, דו ווערסט יעצט א צדיק, דאס איז דאך תשובה, מצות עשה פון תשובה, די מענטשן זאלן גלייבן אין דעם, די מענטשן זאלן דאס וויסן. ווער דארף עבירות? וואס מאכט עבירות? עבירות מאכט פרייליך א מענטש? אבער איך ווייס נישט ווען איך שוין איד. די גמרא פארציילט, ס'איז געווען א תנא וואס האט אנגעפאנגען זינדיגן. נאכדעם האט ער געהערט א בת-קול פון הימל אז ער איז שוין פארפאלן, האט זי געזאגט די לשון, אז איך בין שוין צו איידל גענוג. איילעך די סאמע, לאמיר גיין אינדזשויען. וועסטו גיין אינדזשויען? וואס וועסטו גיין טון? וואס וועסטו גיין טון? אויב דו ווילסט אמת'דיג אינדזשויען די לעבן, איך זאל עס נאר קענען האבן מיטן אייבערשטן, איך זאל עס נאר קענען האבן מיטן תורה. אבער די מענטש וואס איז אזוי צעבראכן, אזוי צעבראכן, איך ווייס נישט שוין צעבראכן. אבער ער האט אזוי אפגעמאכט ביי זיך, איך בין שוין סייווי פארפאלן. קען זיך נישט רירן, ער קען זיך נישט אויפהייבן, ער קען נישט אנהייבן גארנישט צו טון. און נישט נאר דאס, עס פאלט אריין א מורא'דיגע מרה שחורה, מען ווערט אזוי דיפרעסט, מען ווערט אזוי צעבראכן. יצר הרע, ער וויל נישט נאר א מענטש זאל, זאל, א מענטש זאל אפלאזן אידישקייט, ער וויל צונעמען פון א מענטש זיין, זיין, זיין געשמאקע לעבן, זיין גוטע לעבן. אלעס קומט ווייל ער דערמאנט די עבר, מען האט נישט אפגעטון די עבר, וועגן דעם האט דער רבי געזאגט, ס'איז נישט מעגליך צו זיין א ערליכע איד נאר אז מען הייבט אן פון דאס ניי, מען פארגעסט וואס איז געווען, מען טראכט נישט, איך בין נישט דער וואס איז געווען, איך בין א נייער מענטש, און וועגן דעם איז דא א לאו אז מען טאר נישט קלאפן א מענטש, מען טאר נישט גיין צו א גר און אים זאגן דו לערנסט תורה? דו האסט דאך נעכטן געפרעסן נבילות וטריפות, דו לערנסט תורה? פה, א מויל וואס ער האט געגעסן חזיר, א מויל וואס ער האט געגעסן טמא'נע פלייש, די מויל גייט יעצט לערנען תורה, א לאו, לא תונו איש את עמיתו. טאר נישט גיין צו א בעל תשובה און אים זאגן געדענקסט, געדענקסט וואס געטוהן נעכטן, געדענקסט וואס געטוהן פאריגע וואך, געדענקסט וואס געטוהן פאר... שוין, מענטשן כאפן אבער נישט אז דאס איז אויך ביי די מענטש אליינס. דו טארסט זיך אליינס נישט.

וואס א מענטש זיעט די טענות אז די אלע וואס קומען פון אלע פלעצער וואס מ'איז נישט מחנך בכלל אז מ'דארף זיין אפגעהיטן עס קומען צו מיר אינגעלייט קומען צו מיר גרויסע בחורים מיט גרויסע בערד כ'האב קיינמאל נישט געוואוסט אז ס'איז דא אזאך ווי פגם הברית קיינמאל נישט געוואוסט אז ס'איז דא אזאך ווי זיין ריין ווי זיין זויבער קיינמאל נישט געוואוסט

אז א מענטש דארף האבן א שיעור אין הלכות שבת, היינט איז דא שיינע ספרים אין אידיש, אלע שפראכן, אזוי ווייסט ער די הלכות. אדער א מענטש קומט פון א הויז וואס טאטע און מאמע קענען לערנען, אטאמאטיש די גאנצע סביבה ווייסט ער, דאס טוט מען אזוי, דאס איז דאס איז חילול שבת, וויאזוי עסט מען די פיש, און וויאזוי עסט מען די זופ, און וויאזוי נעמט מען טשולנט, און וויאזוי מאכט מען טיי, און וויאזוי מאכט מען א קאווע, און וויאזוי מאכט מען די פיאות, און וויאזוי טוט מען זיך אן, און וויאזוי וואשט מען זיך אפ, ווען מ'איז שמוציג געווארן, ביז וויפיל מעג מען בלאזן. וויפיל מעג מען אפהיצן און וויפיל נישט, ער קען הלכות שבת, דו האסט עפעס זיך צו רעקארדירן צום אייבערשטן, רבונו של עולם, און מיר האט מען קיינמאל נישט געזאגט אז מען דארף זיין ריין, מיר האט מען קיינמאל נישט געזאגט אז ס'איז דא א זאך ווי זיין א שומר הברית, א נוטר הברית, דאס איז נישט געווען. איך גיי פון יעצט זיין א ערליכע איד, איך גיי פון יעצט זיין אפגעהיטן מיט תכלית השלימות, העלף מיך רבונו של עולם אז איך זאל נישט זינדיגן, איך זאל ארויסגיין פון מיין שלעכטע געוואוינהייט. וואס געשעהט? דו ווערסט א נייע מענטש, דו ווערסט א צדיק. אזוי ווערט דאך געפסק'נט, די רמב"ם פסק'נט אזוי. אז איינער גייט צו א צו א גייט צו א כלה. און ער זאגט איך גיי דיך בין דיך מקדש מיט א תנאי. איך געב דיך א רינגל, דו ווערסט מיין ווייב, בתנאי אז איך בין א עושר אזוי ווי די גרעסטער עושר. און נאכדעם זעהט מען האט נישט קיין געלט. ס'איז נישט קיין גט, ס'איז סתם, ס'איז סתם געזאגט, איך בין דיך מקדש אויף א תנאי, דער תנאי איז נישט דא, נו קומט איינער א רשע, און ער זאגט פאר א כלה, איך בין דיך מקדש, הרי את מקודשת לי, בטבעת זו, כדת משה וישראל, אם אני צדיק גמור, בתנאי אז איך בין א צדיק גמור,

אבער די יצר הרע א רשע מרושע די יצר הרע לאזט נישט אפ א מענטש, דו ביסט אנטלאפן פון מיר, איך וועל דיך נאכלויפן, דו ביסט א שייגעץ, דו ביסט א שייגעץ, דו האסט געטון דאס און דאס, לאזט נישט אפ, עס שוואכט אפ א מענטש, דער מענטש קען נישט גיין, דער מענטש קען נישט אנהייבן דינען דעם אייבערשטן, דער מענטש קען זיך נישט ארויסזען פון דעם, עס שלעפט אים צוריק די עבר, די אלטע זאכן שלעפט אים צוריק, יעצט הייבט אן אריינקומען שלעכטע מחשבות, דער אייבערשטער דארף מיך נישט. אין די אייגענישע סיידי צו א שייגעץ, דאס איז פארציילט אזא מעשה, אזא שרעקעדיגע מעשה, האב שוין אסאך מאל פארציילט, אבער מען דארף עס פארציילן יעדן טאג.
ס'איז געווען אמאל געקומען צום הייליגן נודע ביהודה, געקומען צו גיין א גלח, איך וויל רעדן מיטן נודע ביהודה, נודע ביהודה געווען אזוי גרויס, די הייליגע נודע ביהודה געווען אזוי גרויס, דער בעל שם הקדוש האט געזאגט א דריטל וועלט,

אזוי לערנט זיך ארויס. נישט די פייסע הייסט צו קויפן ערגעץ. און טו א טובה, גיי אריבער צום רב מיטן קיגל. פרעג דעם רב צי מען דארף עס אוועקווארפן צי נישט. אבער ווי איז עס? קוקט אן דעם מייזל און הייבט אן טראכטן. שוין איז דאך א שכנעכט אין ריבער. וואס איז שוין א קיגל? דארף עס אוועקווארפן. דער בחור איז אזוי הינגעריג.

די גאנצע מעלה א צווייטער זאגט מיין רבי מען ווייסט אפילו נישט ער געט זיך א דעק מיט דעם טלית ס'נישט דא ווייס איך קען נישט שטייט די גלייך ווי אויפגעגעסן ס'איז ארויפגעגאנגען אין הימל חסידים רעדן זיך איין אלע זיינע זאכן אויף זייער רעבעס א שרף פארברענט דער בחור גייט זיך טאג איז א חוץ איז ניין און גייט אריין אין פיינע פרישע קיגל קיינער טשעפעט אים נישט קיינער קוקט אים נישט נאך צו ער עסט גענוג צו ער עסט ווייניג ער עסט אויף די קיגל

האט ער שוין אפגעמאכט ביי זיך איז ער שוין סיי ווי א שייגעץ כ'האב שוין נישט געווען נעגל וואסער כ'האב שוין פון קרישמע מוצאי יום טוב האט ער געמאכט פליטה איז אנטלאפן איז ער געלאפן צו א גלח גלח פרייט זיך א איד קומט ביי זיי שטייט נאך איינעם איינרעדן אז שוין ער האט זיך אנגעפאנגען לערנען און א אידישע קאפ, א גוטע קאפ געווען, ער האט שוין עס בעסער פארשטאנען פון דעם גלח אז עס איז נישט דא וואס צו פארשטיין, און און און מען דארף קענען זיך אנטון דעם שווארצן גרויסן לאלעך, און האבן א בוך, וואס מען דארף זאגן די פאר ווערטער, די מענטש קומט אריין און און דא האסטו פון די שמייליגע וואסער, און מיטגעבן פאר אים אביסל וואסער צו טרינקען, און שוין, געווארן א גלח, יעצט קומט ער און אויב די איד האט חרטה ס'קומט אריין א הרהור תשובה רבי זיי מיך מקרב קען איך נאך צוריק קומען איך ווייס דאך יא וואס עס איז דא גארנישט דא עס איז אלס איין גרויסע בלאף איין גרויסע דמיון פששש מ'דארף אזוי אכטונג געבן מ'דארף אזוי אכטונג הכנסת אורחים איז א גרויסע מצוה אבער דא איינער געקומען מאכן הכנסת אורחים נעכטן נעמט ער אריין א משוגענעם אינדערהיים. צופרי קומט ער אריין אין בית מדרש און האט געזאגט אז אויב איז די ערשטע ווארט גייט ער פונקט צו זיין און הייבט אן זאגן אז אותו האיש בגמטריא משיח אז ער מיט רופט אים א טויבע איך קאל אים און איך זאג אים ביסט משוגע געווארן ווייסט הכנסת אורחים איז א מורא'דיגע מצוה האט נישט ווי צו שלאפן איך זאג אים ביסט משוגע געווארן הכנסת אורחים נעמסט אריין א א א א קראנקע מענטש א מענטש דרייט זיך ארום א מענטש אנטלאפן פון די ווייב.

די גייסט נאר אויף גענדיג די ווילסט שוין איך וויל שוין מיט דיר די קעסט אויך שיב די די ביסט חוש אבער דאר איז אן ציון דער זאל זיך נאך לויפן קומט צוריק קומט צוריק קומט צוריק ניין איך גיי נישט צוריק צו דיר איך גיי צו דער אייבישטע איך גיי בייט נאר מאל ביסט דער בוין שוין איך האב פארגעסן וואס איז געווען איך וויל זען א נייע מענטש כ'וויל פארגעסן מיין עבר, איך וויל נישט געדענקען מיין עבר, רבונו של עולם איך וויל אנהייבן פון דאס ניי, איך וויל זיך באנייען. דער רבי האט געזאגט ווען מ'גייט התבודדות די ערשטע זאך זאל מען זאגן רבונו של עולם איך הייב אן פון יעצט לשון פון רבי'ן, טוב לומר בשעת התבודדות, איך הייב אן מעתה, איך הייב אן פון יעצט. דער רבי זאגט אזוי שטארק, שוין א האלבע ארבעט. בין איך מאַן. אַ מענטש מאַכט אָפּ, איך הייב אָן, און דער רבי איז שוין האַלב. דאַרף מען נאָר צוענדיגן, אַ מענטש גייט בויען אַ הויז. ביז האַלב. און דער האַלב איז, ווען דער מענטש מאַכט אָפּ, איך גיי טון. שוין האַלב געטון. יעצט דאַרף מען נאָר צוענדיגן, יעצט דאַרף מען עס אויפבויען. איך האָב נאָך גאָרנישט געטון. דער, דער ראָד, אַ מענטש מאַכט אָפּ, איך הייב אָן פון יעצט. איך בין נישט דער מענטש וואָס איז געווען. איך גיי מיך נישט צעקלאַפּן מיט מיין עבר.

יעצט האט עס שוין פארפאסט. יעצט קען שוין שוטה געבט זיי יעצט שוין ביינאכט. מארגן צו פרי טוה איך אן תפילין. שוין, עס גייט אין די זייט, זעט איר די וואך טוט אן תפילין. בחורים דרייען זיך ארום, מציונה. מציונה, זעהן אלס דרויס מציונה. דאס איז חון א גרויסע היץ, דאס איז חון גרויסע פייערס, דאס איז חון א פירן בוד, מיט א פירן שנאוט, מיט א פירן גלעזער.

אבער איך האב נישט געהיטן פאריגע וואך שבת, כ'בין נכשל געווארן, כ'בין נכשל געווארן, זאג פארן אייבערשטן רבונו של עולם, איך בין נכשל געווארן, כ'האב נישט געהיטן שבת, כ'האב געהאט א נסיון, און אסאך מאל יצר הרע קומט אזא בלינדע יצר הרע, נישט דא אמאל אזא נסיון, אמאל א מענטש גייט מאכן געלט, גייט ער מחלל שבת זיין, גייט פארלירן געלט, סתם, סתם, מענטש איז אזוי דערביטערט, און ער פארלירט די גאנצע שכל, ער גייט סתם,

וואס קען איך טון צו ווייזן איך בין אזוי דערביטערט, אזוי פארפייניגט, מ'האט מיר אזוי געפייניגט, איך בין אזוי אראפגעפאלן, און מ'רעדט און מ'לאזט אים נישט אויפהייבן, ווייל ער וויל טון גוטס, און מ'קלאפט אים, און מ'קלאפט אים, פון דיר וועט שוין גארנישט זיין, און ער קלאפט זיך אליין. די שבת גיי איך היטן, עס קומט א שבת, שבת ראש חודש אב, קומט אריין די הייליגע טעג יעצט. דער אייבערשטער זאָל העלפֿן מיר זאָל אַרײַנכאַפּן גאָר ששׂון און שמחה. אונדז וואַרט מיר און אונדז האָף מיר הײַנט איז זיך יאָ אַ גרויסע טאָג די יאָרצייט פֿון הייליקן ישׂמח משה זכותו יגן עלינו. אַ גאַנץ לעבן האָט ער געשטאַנען און געוואַרט און געוואַרט ווען קומט שוין משיח? ווען קומט שוין משיח? אַ גאַנץ האָט ער געהאַלטן זיך נעבן זיך די שבתדיקע קליידער אויב משיח קומט האָט ער גלייך די שבתדיקע קליידער אָנצוטאָן און אונדז וואַרט מיר אויך און דער משיח וועט קומען וואָס וועט משיח ווייזן?

זיי זענען נישט צופאס פאר אונז, נישט קיין נארמאלע ישיבה. זיי שיקן מיידלעך, וואס לערנט, וואס לערנט מען א קעמפ? פון צו פרי ביז ביינאכט, מען טאנצט און מען שרייט און מען זינגט, גארנישט, נאכדעם האסט חתונה, דו ווייסט גארנישט פון די לעבן, גארנישט! איין זאך ווייסטו יא, איין טיטשער האט געגעבן א שיעור, וועסט פלאקערן און ברענען אין גיהנום, פלאקערן און ברענען אין גיהנום, ביי די מיידלעך איז עס נאך ערגער, א פרוי האט שטערקערע טעימות.

א אידיש ווייבל זאגט די תורה אזוי אויב איז געווען די גאנצע פרשה די גאנצע עבירה איז געווען אין שטאט ביידע דארף מען הרגענען אוי איי די ווייבל שרייט די מיידל שרייט די כלה שרייט איך האב נישט געוואלט קענסט שרייען קענסט שרייען וואלט דיך געקומען העלפן נישט געשריגן דו ווילסט אויך דו ווילסט אויך די עבירה אויב איז עס אין בשדה מצאה

האט אויך געמאכט א נאר. איך האב געשריגן, זאגט מוהרא"ש, ווען א מענטש גייט אין א זייט, און ער זאגט רבונו של עולם, איך שריי צו דיר טאטע, העלף מיר, איך וויל זיין ערליך, איך וויל זיין אפגעהיט, וואס זאל איך טון? וואס זאל איך טון? וואס זאל איך טון? איך ווייס אלע זאגן אויף מיר אז איך בין שולדיג, אבער איך זע נישט א וועג וויאזוי איך קען זיך מתגבר זיין. איך זע נישט א וועג וויאזוי איך קען אפלאזן. אין לנערה חטא מות, נישטא פאר דעם פאר דעם איד שלעכט.

ער האט געטון עבירות, און ער האט געבעטן רבונו של עולם, רבונו של עולם, איך וויל זיין גוט, רבונו של עולם, איך בעט דיך זיי מיר מוחל, רבונו של עולם, העלף מיר. לאמיר זיך צוגעוויינען, נעמען די עצה פון רעדן, די עצה פון התבודדות, נעמען, דערמאן זיך פון דעם אייבערשטן, זאג א ווארט צום אייבערשטן, א ווארט, ווי דו ווילסט, די מויל, וואס לייגסטו צו, זאג א ווארט, לייג א זאג א ווארט, ווען א מענטש איז דעפרעסט, ער איז א טויטער מענטש, ווער זאגט פארוואס.

וואס איז א תכלית סורחה? און מ'איז געגאנגען וועקן איינעם, איך וואלט אויפשטיין, פרעגט ער וואס, וואס איז די וועטער אינדרויסן? זאגט ער אים וואס גייט דיך אן די וועטער, דו גייסט דאך נישט ארויס פון שבת צו שבת. ער וויל וויסן צו עס איז נישט צו קאלט, ער וויל אריינטאנצן אין וואסער, אבער האט מורא ס'איז צו קאלט, האט מען מורא ס'וועט אים ציפן, ער וויל זיך נעמען דאס לעבן, אבער ער וויל וויסן צו צו צו די וואסער איז נישט צו קאלט. קום ארויס אינדרויסן, דו האסט אזא שיינע וועלט. האט נישט קיין וועלט, דארף נישט גארנישט.

נישט מכות, ער איז שוין קלוג, ער ווייסט אז ער האט מורא, ער האט מורא די קינדער און ער מיינט צו סוען, נישט מכות, ווערבעלי, ווי זאגט מען עס, נאר מיט די מויל. עביוז, די גאנצע טעג, די גאנצע שבת איז נאר, רוק דיך נישט, וואק נישט, קוק נישט. האב איך געזאגט, וואס איך, איך וועל איך וועל אהיים גיין? אויב ס'איז נישט געווען פינף אינטשעס טישוס אויפן טיש, געגאנגען מכות.

איך ווייס נישט ווי די אנצייג ווי האט מען דא איך בין שוין גערעדט איך ווארט א ביסל זיי מאכן פארטיג שנייעס שוין זיי האבן געמישט די שלאפט דא דאס גאנצע טאג א גאנצע טאג געווען פארנומען מיט די קינדער נו דאס איז געשלאפן איך טראכט מ'קען מאכן די סעודה קוין יא מאך די סעודה און איך וועל באלד קומען איך פארשטיי אבער איך זיין גערעדט קען עס שנייען האט דאס שנייען האט דאס קאמאנדער האט דאס באפיל די שטילער דאס שאבן זאגן

ני, קוק אריין אין סדר ניגון, ווי כ'האב דיר שוין געזאגט, ברענג שוין אריין און טראג שוין ארויס און מאך שוין און ברענג שוין די גאנצע טיש איז א גאנצע גיהנום. נאכדעם קינדער ווילן אנטלויפן פון אידישקייט, אבער אידישקייט איז א זיסע זאך, אידישקייט איז א געשמאקע זאך, טייערע אינגעלייט, כ'בעט ענק, לאמיר אונז, לאמיר אונז, לאמיר אויפשטעלן א דור, לאמיר אויפשטעלן א דור, לאמיר אונז, אונזערע קינדער און אייניקלעך זאלן, לאמיר צוריקדרייען, לאמיר צוריקדרייען, לאמיר זיך אויסדרייען אינגאנצן די פארקערטע וועג, און ס'גייט זיין א שיינע שטוב, א זיסע שטוב. די חלום פון א שטוב. אבער פראקטיש יעצט די חלום וואס איך האב מיין חלום איז איך האב א שיינע שטוב ווי די צוויי טויבעלעך איז אויב מיין ווייב גייט זיך טוישן האט גארנישט מיט דיין ווייב צו טון איך פון מיין זייט גיי איך זען זאל זיין שלום אינדערהיים איך גיי רעדן שיין אינדערהיים איך גיי געבן גוטע ווערטער אינדערהיים איך גיי געבן גוטע ווערטער אינדערהיים ווי שווער איז צו זאגן אינדערהיים אפאר גוטע ווערטער אפאר גוטע ווערטער א מצוה א מצוה מצוה פון פרייליך מאכן די ווייב, געבן גוטע ווערטער. ס'איז גרינגער פאר א מענטש צו געבן א קרעדיט קארד פאר די ווייב, צו געבן געלט פאר די ווייב. וויפיל גויטעס דארפסטו? וויפיל קלינינג לעידיס דארפסטו? דארפסטו א עכטע דיימאנד? דארפסטו א עכטע הארץ? דארפסטו א עכטע אוירינגל? ווי איידער צו פלעין, ביסט מיר מיין בעסטע זאך, און ביסט איך האב נישט גארנישט נאר דיך, און און איך בין אזוי פרייליך מיט דיך, און זי איז נאך נישט צוגעוואוינט צו נעמען, זי איז צוקלאפט שברי שברים פון אלס קינד, זי קען נישט גלייבן אז איינער זאל איר וועלן, זאג עס נישט, זאג עס נישט, הער עס אויף צו זאגן. איך מיין דא נישט טשעפענען, אבער מען דארף וויסן אז הער עס אויף צו זאגן מיינט נישט אז זי וויל עס נישט הערן, ווייל יעדער וויל הערן גוטע ווערטער. יעדער וויל הערן, יא, חוץ מיין ווייב די טייערע, חוץ מיין ווייב אז איך, איך זאג איר, איך זאג איר אז איך האב איר ליב, און זי זאגט מיך אז ס'מאכט מיך אין א שלעכטע מוד. וואס מאכט אין א שלעכטע מוד? אז זי הייבט זיך אן דערמאנען אז קיינער האט מיך נישט ליב, אז ס'קען נישט זיין דו האסט מיך ליב, און פלעין זאגט עס. זי הייבט זיך דערמאנען מ'האט איר געקלאפט און דו ביסט גארנישט, אז איך קען א חתונה האבן, זי גיבט גארנישט זיין. איך קען נישט פלעין זאגן נאכאמאל, נאכאמאל. איך וועל באלד זאגן אויף א אנדערע וועג, אז מיר ביסטו באליבט.

נישט איין מאל און נישט צוויי מאל, כמה וכמה פעמים, דארט ווי ס'איז דא מאן און ווייב, און מען קריגט זיך נישט, דארט איז דא השראת השכינה, דארט איז דא דער אייבערשטער, איז ווי קען איך ליב האבן, זי איז דאך א פארקערטע פון מיר, זי איז דאך פונקט פארקערט פון מיר, דאס מיינט שלום, דער רבי זאגט שלום מיינט נישט ווען צוויי מענטשן טראכטן אייניג, שלום מיינט נישט ווען צוויי מענטשן זענען אייניג, שלום מיינט נישט ווען. שטאט איך וויל א פראקטישע מיר און זי איז נישט די זעלבע ספיד ווי מיך און און שלום מיינט צוויי פארקערטע זאכן און זענען מיר בשלום איך האב דיך ליב און איך פארשטיי דיך און איך זוך גוטס איך זוך גוטס וואו קען איך טרעפן עפעס א גוטע זאך אין מיין ווייב און אויב די פרויען הערן אויס די שיעור גייט די זעלבע זאך אויף די פרויען וואו קען איך טרעפן עפעס א גוטע זאך אין מיין מאן

ס'טוישט א מענטש און דאס קען יעדער טון ווייל דאס איז דאך א פריוואטע זאך. כ'זיץ אין מיין קאר, איך רעד צום אייבערשטן, היי. פאר איך פאר ארויס, נו איך סיטבעלט מיך. רבונו של עולם העלף מיך, רבונו של עולם העלף מיך, איך וויל זיין פאזיטיוו, איך וויל זיין גוט, איך בין אזוי ציפעדיג, איך בין אזוי שטעכעדיג, איך וויל זען גוטס אין מיין ווייב, איך וויל זען גוטס אין מיינע קינדער, איך וויל זען גוטס אין מיין הויז, איך וויל זען גוטס אין מיך, איך וויל זען גוטס אין דער וועלט. כ'וויל זען גוטס אין מיין משפחה, העלף מיך אייבערשטער. ס'טוישט א מענטש, פרובירט עס אויס. כ'בעט נישט פון דיר גארנישט, ס'איז נישט קיין געלט זאך, ס'איז נישט קיין געלט קאמפיין, ס'איז א א פרי, א פרי, א אומזיסטיגע זאך. אז דו דארפסט גיין יעצט צו רעדן צו איינעם אויף העלפ, קאסט עס געלט. ס'קאסט געלט. דו דארפסט גיין רעדן צו איינעם, איינער זאל דיך העלפן, איינער זאל דיך אויסהערן דיין עבר, גייט קאסטן געלט, שווערע שווערע געלטער. דו רעדסט צום אייבערשטן ס'איז בחינם. און אויב איז עס איך גלייב נישט, איך שפיר עס נישט, רבונו של עולם, איך וויל א פרייליכע שבת, רבונו של עולם, איך ווייס נישט גייט זיין מארגן, איך וויל גאר, איך וויל אז איך גיי גיס אויס, איך גיי נישט אן. מיך גאר נישט אנגיין, מיך גאר נישט אנגיין. ראש ברענגט נאסע בנחת פון הייליגע תולדות יעקב יוסף, פון הייליגע בעל שם הקדוש. מת בערב שבת, מת בערב שבת, וואס זאגן די חזל? סימן יפה לו. גמרא רעכנט אויס יעדן טאג ווען ער שטארבט, מען שטארבט זונטאג, זאגט די הייליגע ווערטער פון בעל שם הקדוש, מת בערב שבת, א מענטש קומט צו פרייטאג, ער מאכט אפ ביי זיך, איך בין נישט דא. ער איז בטל אינגאנצן צום אייבערשטן, דאס איז אויף לשון קודש, אבער אידיש זאגט מען, איך בין שוין שוין אוועק פון דער וועלט. א מענטש אוועק פון דער וועלט גייט אים אן צו חוזק גאט נעט. האט קומט צו חוזק גאט. איך קלאר נישט דארט אין אין דער רב האט מיר געזאגט שטעל דיך פאר מיר זאלטן וואלט געגעבן רשות פאר א נפטר קום ארויס אין קייזער פאר איין מנחה רב האט אוי וואלט געדארפן אוי וואלט געדארפן אוי וואלט געדארפן און די קיצער מראן די צווייטע חלק זענען קיצי דאלף אין מוי מניח אין מייס לאול מאזעל איז פאל גאד אין פאל יופ יופ גאד קויך דאר ער גאנג עס מיר אזא אזא אזא שווערע וואך ערב שבת איך בין שוין א נפטר און מ'האט מיר געגעבן א רשות אהיים צו קומען פאר א שבת וואס דארף איך קאמאנדעווען וואס דארף איך איבערדרייען וואס קען איך צולייגן א האנט וואס קען איך העלפן? איך קען אויפוואשן די פלאר? וואס קען איך העלפן? וואס קען איך טון? איך קען צוגרייטן? איך קען אראפפאקן? איך קען אראפרוימען? איך בין נישט שווער אביסל צו רעדן דא אין שטעטל, ווייל ווייל געווענליך אין שטאט, דאנערשטאג נאכט איז נאר אינגעלייט, און די פרויען קומען, דא ווילן די פרויען אויסהערן. ווי מען הערט יעדע שיעור, סאו, כ'וויל זאגן עפעס א זאך פאר מענער, אבער איך זאג עס נאר פאר פרענק, די פרויען האבן שוין געזאגט. מוהרא"ש האט געזאגט, וואס ס'נעמט פאר א פרוי, וואס ס'נעמט פאר א פרוי אפאר שעה, נעמט פאר א מאן צען פופצן מינוט. הערט? צען פופצן מינוט. ווי לאנג נעמט אפצואוואשן א טשולנט טאפ? פרעג דיך.

דו העלפסט קיינעם נישט נאך די חתונה איז דא א זויבערע הויז אבער דו ווייסט וויאזוי מ'האלט א בעזעם דו ווייסט וויאזוי מ'האלט א שאוועל דו ווייסט וויאזוי מ'וואשט א מ'וואשט א טאפ קיינער העלפט נישט איך גיי צו געבן און די אבער דו העלפסט נישט דאס איז אויך קיין אזוי די וועט א פוילע מין די וועט א פוילע א פוילע מיידל אין סקול שוין מיידל זאגן נאר די פארגויסט

זיי קריגט פאר בחורים ניי ברענגט זיי גרעיפ דזשוס די בחורים מיט צעקל איז ממש מיין טאטע ממש מיין הויז דערנאך קענסט אויפשפילן מיט צאלי יעצט מאכן שיינע זאכן אבער דו קענסט מאכן שיינע זאכן פאר רעב מענטש שבת איז די בעסטע מתנה וואס שבת איז אזוי זיס

א פראסק אין א אלעס מיט א שבת טיש עפעס ווי ווי ס'ווערט חרוב די משפחה אלעס מיט א שבת טיש אלע פרייע מאוויס ווען זיי נעמען זיך ווען זיי ווילן אזוי מאכן א מעשה מיט א מיט א חסידישע איד א שבת טיש עפעס א פראסק ארויס די קינד חבר אנטלאפן צוריקגעקומען שבת טיש די מאכן קליפס פון שבת ווי ס'איז שיין

שוין, דאס וויל איך זאל מיר אויפבויען די שטוב, איך האב דיר געגעבן גוטע ווערטער, איך וועל דיך אויפבויען, געב גוטע ווערטער אין די היים, זיי נישט קיין קמצן. ס'איז סאך מער פאר א ווייב ווי אהיים צו קומען, איך האב דיר געקויפט א עכטע הארץ. האט דא א, האט דא איינער האט מיר פארציילט אז זיין ווייב האט באקומען פון א באבע, א קייטל אדער אוירינגל איך געדענק שוין נישט די מעשה עפעס פינף אדער צען טויזענט דאלער הער א מעשה און די די באבע זאגט פאר די אייניקעל דאס האט מיך זיידי געקויפט כ'וויל עס נישט אנטוהן ווייל ער טשעפעט מיך א גאנצע טאג דו קענסט עס האבן ווי איך האב דיך ליב געב איך דיך עס וואס דארף איך האבן מען קויפט א מען קויפט א הארץ וואס דארף איך עס האבן מ'האט צושניטן מיין הארץ מ'האט צוקראצט מיין הארץ דארף עס נישט

א עכטע הארץ דארף איך, א עכטע שווער, א עכטע שוויגער, ס'איז אין ברסלב נישטא קיין שווער און שוויגער, ס'איז דאך עפעס אזוי מין זיס, עפעס אזוי מין צוקערדיג, ווי די קינדער, טאטי, מאמי, איך, אנגעקומען צום ארויף, האב איך שוין אפאר יאר זאג שווער, שוויגער, שווער, שוויגער, דאס איז פלוצלינג, וואס טאטי, מאמי, מען הייבט אן די לעבן אזוי, אלע טעמים, אלע טעמים, טאטי, מאמי,

דאס קען מען נאר דא ווייל די מיידלעך וואקסן אויף מיט דעם, זיי דארפן עס נישט, זיי דארפן נישט קיין צירינג און זיי דארפן עס נישט, נאר אז מען קויפט א צירינג און וואס איז, איך בין פריי, עס קומט אלס א באבע, נע נע נע נע, ביי אונז איז, איך וויל קויפן א עכטע, שכוח באבע, שכוח, דאס אלס א באבע געט א מתנה, א מגעט, שכוח, שכוח, אבער דאס דארף איך, דאס איז מיין,

עכטע ווייב, עכטע מאן, דאס חתונה האבן, האבן זיך ליב, אויפבויען א שטוב, מאכן א פלאץ פארן אייבערשטן. עס קומט יעצט די נײַן טעג, ס'הייבט זיך אן שבת, און אלע וויינען אויפן חורבן, אונז גייען מיר מאכן יעצט א מקום, א פלאץ, ביי מיר אינדערהיים האט די אייבערשטע פלאץ, ווייל איך בין מוותר, איך

מיטוואך פאר שבת און מ'ענדיגן אין עירפארט און מ'מאכן די סיום אדער אין די היים מ'עט זיך געזעגענען פון די ווייב און מ'מאכן א מסיבה צאתכם לשלום פאר די מיט א סיום מ'ענדיגט מ'הייבט יעצט אן מסכת סוכה מ'ענדיגט דאס מיטוואך פאר מען פארט צום רבי'ן אזוי גייט עס, מסכת נאך א מסכת. דאנערשטאג, עס איז שוין אויפן פליגער,

וואס איין שיעור, און אזוי, מ'האט זיי מחזק געווען היינט, פארוואס? איך טראכט וואס איך גיי מאכן א שיעור, עפען נישט קיין שיעור, כ'בין געגאנגען חמישה חומשי תורה, ווייל פאר יאר בין איך געווען עפעס אין קעמפ ביי א דרשה, עפעס מוצאי שבת פאר ספר דברים, ראש ישיבה האט זיך עפעס אזוי געבעטן, נו, ווייס איך, קענסט אנהייבן ספר דברים, ווארט נישט אויף בראשית, לערן יעדן טאג אביסל חומש, כ'האב געטראכט, אקעי, דאס קען איך טון, דאס קען איך טון, און איך טו עס יעדן טאג.